בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין, דף צדיק ו', מיר הייבן אן דף צדיק ו' עמוד א', צוועלף שורות פון אויבן, ומאן שמעת ליה שבת זמן תפילין. איז אזוי, נעכטן האבן מיר איינגעזעצט די מחלוקת אין די משנה צווישן תנא קמא און רבן גמליאל, אז תנא קמא האלט אז שבת זמן תפילין הוא, און רבן גמליאל האלט אז שבת לאו זמן תפילין הוא, און פאר דעם האבן זיך געקריגט וויפיל פאר תפילין מען מעג אריינטראגן אינעווייניג ווען מען טרעפט תפילין אינדרויסן פון שטאט, זאגט יעצט די גמרא, ומאן שמעת ליה שבת זמן תפילין, ווער איז דאס טאקע דער תנא וואס האלט אז שבת זמן תפילין וואס מען וועט איינזעצן די תנא קמא פון אונזער משנה אזוי ווי אים, זאגט די גמרא, רבי עקיבא, רבי עקיבא איז דער וואס האלט אז שבת זמן תפילין, וואס איז די ראיה? דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די פסוק פון קדש לי, פון די פרשיות פון תפילין זאגט די פסוק דארט, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, און ממילא פון דעם וואס שטייט דא מימים דרש'נט מען ימים ולא לילות, אז תפילין טראגט מען בייטאג נישט ביינאכט, און פון דעם שטייט מימים דרש'נט מען ולא כל ימים, פרט לשבתות וימים טובים, דברי רבי יוסי הגלילי, זאגט רבי יוסי הגלילי, נישט ביינאכט, נישט שבתות און נישט ימים טובים טראגט א איד תפילין, די אלע צייטן זענען נישט קיין זמן תפילין, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט פון די פסוק קען מען גארנישט דרש'נען, ווייל ער זאגט לא נאמר חוקה זו אלא לענין פסח בלבד, אז די פסוק האט נישט קיין שייכות צו תפילין, די פסוק גייט ארויף אויפן קרבן פסח אז מען דארף עס מקריב זיין יעדע יאר, און במילא זעהן מיר דאך דא אז רבי עקיבא האלט אז שבת יום טוב און ביינאכט איז א זמן תפילין, און במילא זעהן מיר אז רבי עקיבא איז דער תנא וואס זאגט אז שבת זמן תפילין, פרעגט אבער די גמרא, ואלא הא דתנן, אויב אזוי דאס וואס מען האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין כריתות, הפסח והמילה מצוות עשה, אז קרבן פסח און מילה זענען מצוות עשה, במילא די דין איז דאך אז א עבירה וואס. איז א לאו, און מ'איז חייב אויף דעם במזיד כרת, איז בשוגג איז מען חייב א חטאת, און אויף דעם זאגט די משנה אז די פסח און די מילה איז א עשה במילא איז מען נישט חייב אויף דעם א חטאת ווען מ'איז עובר אויף דעם בשוגג, אבער על כל פנים זאגט די גמרא די משנה וואס זאגט אז קרבן פסח איז א מצוות עשה מוז זיין לימא דלא כר' עקיבא, מוז זיין ר' עקיבא קריגט זיך אויף יענע משנה פארוואס ווייל דאי ר' עקיבא טאמער ס'וועט שטימען מיט ר' עקיבא כיון דמוקי לה בפסח, נאכדעם וואס ר' עקיבא זעצט איין די פסוק פון ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה אז דאס גייט ארויף אויפן קרבן פסח, עט מען מוזן זאגן אז די פסוק איז א לאו, פארוואס? ווייל לאו נמי איכא, די פסוק פון ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה איז א לאו, כדרב אבין אמר רבי אילעאי אזוי ווי רב אבין אמר רבי אילעאי האט געזאגט, דאמר רב אבין אמר רבי אילעאי כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה, ר' אבין אמר ר' אילעאי האט געזאגט אז וואו ס'שטייט אין פסוק השמר אדער פן אדער אל איז די אלע לשונות זענען לשונות פון א לאו, און ממילא דא שטייט אין פסוק ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה וואס ושמרת איז א לאו, און ר' עקיבא זעצט דאך איין די פסוק אויף קרבן פסח, קומט אויס ביי קרבן פסח איז דא א לאו, און אויב ס'איז דא א לאו ביי קרבן פסח קען נישט זיין אז דאס וואס די משנה זאגט אז פסח והמילה איז א מצות עשה און ממילא איז מען נישט חייב אויף דעם א חטאת אויב פסח איז נישט קיין מצות עשה מוז זיין אז רבי עקיבא און די משנה קריגן זיך, זאגט די גמרא ניין דאס מוז נישט זיין אפילו תימא רבי עקיבא השמר דלאו לאו השמר דעשה עשה, זאגט רבי עקיבא אוודאי בין איך מסכים מיט דיר אז נארמאל ווי ס'שטייט השמר פן און אל מיינט עס טאקע א לאו אבער דאס איז נאר טאקע ביי א לאו דהיינו למשל רשי ברענגט א משל שטייט אין פסוק השמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה אדער השמר לך פן תנקש אחריהם השמר בנגע הצרעת די אלע השמר'ס זענען השמר פאס אויף זאלסט נישט עפעס טוהן דאס ווען ס'שטייט השמר און נאכדעם זאגט די פסוק וואס זאלסט נישט טוהן דאס איז טאקע אז השמר איז א לאו אבער טאמער ס'שטייט אין פסוק אזוי ווי ביי אונז ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה וואס זאלסט יא טוהן דאס אוודאי זאגט רבי עקיבא וועט ר' אבין אמר ר' אילעא אויך מודה זיין אז דאס איז אן עשה און ממילא נישט קיין קשיא אויף די משנה פון כריסס וואס שטייט דארט אז פסח והמילה מצות עשה, פרעגט אבער די גמרא סתם אזוי, וסבר רבי עקיבא שבת זמן תפילין הוא, וואס ווילסטו מיר א ראיה ברענגען, אז פון דעם וואס רבי עקיבא זאגט אז מען קען נישט דרש'נען מימים ימימה, און ממילא מוז זיין רבי עקיבא האלט אז שבת איז זמן תפילין, איך וועל דיר א ראיה ברענגען אז רבי עקיבא האט א צווייטע פסוק, וואס פון דארט דרש'נט ער אז שבת איז נישט זמן תפילין, ווייל והתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, רבי עקיבא אומר, יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים, כ'וואלט ווען געמיינט א מענטש דארף לייגן תפילין סיי שבת און יום טוב, תלמוד לומר שטייט אין פסוק, והיה לך לאות על ידך, און ממילא דרש'נט מען, מי שצריכין אות, אזא סארט טאג וואס דארף האבן א אות, דארף לייגן תפילין, ס'טייטש אין א טאג וואס ס'איז נישט דא קיין צווייטע אות, איז אין אזא סארט טאג דארף מען לייגן תפילין וואס די תפילין איז א אות, ס'איז א צייכן אז א מענטש האט שייכות צום רבונו של עולם, א מענטש איז א קנעכט פון רבונו של עולם, אבער אזא סארט טאג יצאו אלו שהן גופן אות, א טאג וואס איז אליין א אות, אזוי ווי שבת און יום טוב וואס אויף שבת שטייט כי אות היא ביני וביניכם, אז די טאג אליין איז א אות דארף מען נישט לייגן קיין תפילין, און ממילא זעט מען קלאר אז אפילו רבי עקיבא דרש'נט נישט ימים ולא לילות מימים פרט לשבתות וימים טובים, האט אבער א צווייטע לימוד אז שבת איז לאו זמן תפילין, איז קען מען נישט זאגן אז די שיטה פון אונזער משנה וואס האלט שבת זמן תפילין אז דאס איז רבי עקיבא, אלא נאר זאגט די גמרא, האי תנא הוא, ס'דא א צווייטע תנא וואס ער איז דאס דער תנא וואס האלט אז שבת זמן תפילין, דתניא וואו האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, הניעור בלילה, איינער וואס איז אויף ביינאכט, רצה חולץ, רצה מניח, טאמער ער האט די תפילין אויפן קאפ אדער תפילין אויפן האנט, טאמער ער וויל, קען ער עס אויסטוהן, טאמער ער וויל נישט, קען ער עס לאזן אויף די האנט. יעצט, מען טאר נישט לייגן תפילין ביינאכט דאס איז יעדער מודה, די שאלה סך הכל איז טאמער מען האט שוין געגאנגען מיט די תפילין בייטאג צו מען דארף עס אויסטוהן ביינאכט, און אויף דעם זאגט דא דער תנא אז מען מוז עס נישט אויסטוהן ביינאכט דברי ר' נתן, אזוי זאגט ר' נתן, זעהן מיר דאך פון דעם אז ר' נתן האלט אז לילה זמן תפילין הוא, אז ביינאכט איז א צייט פון תפילין, ווייל טאמער ביינאכט וואלט נישט געווען א חיוב פון תפילין וואלט דער מענטש עובר געווען אויף בל תוסיף און וואלט עס געדארפט אויסטון, און ממילא זעהט מען קודם כל רב נתן האלט לילה זמן תפילין, יעצט יונתן הקיטוני אומר, יונתן הקיטוני קריגט זיך און ער זאגט אין מניחין תפילין בלילה אז מען טאר אינגאנצן נישט לאזן די תפילין אנגעטון ביינאכט, על כל פנים זעהט מען דאך דא זאגט די גמרא מדלילה לתנא קמא זמן תפילין, שבת נמי זמן תפילין, ס'טייטש פון דעם וואס מען זעהט אז רב נתן האלט אז לילה זמן תפילין, פארוואס איז לילה זמן תפילין? שטייט דאך אין פסוק מימים ימימה, פון מימים ימימה און דאך ממעט בלילה אז ביינאכט לייגט מען נישט קיין תפילין, מוז זיין אז ער האלט נישט פון די לימוד פון מימים ימימה, און במילא אז ער האלט נישט פון די לימוד מימים ימימה האט ער דאך אויך נישט קיין מיעוט אז שבת איז פטור פון תפילין, ווייל מ'האט דאך געזען שטייט מימים פרט לכל הימים, און במילא ר' נתן איז דער תנא וואס האלט אז שבת איז זמן תפילין, ער האלט ביידע, לילה זמן תפילין און שבת זמן תפילין, פארוואס ווייל ער האלט נישט פון די מיעוט פון מימים ימימה, פרעגט אבער די גמרא וואס איז די ראיה, דילמא סבירא ליה, לילה זמן תפילין הוא, שבת לאו זמן תפילין הוא, קען אוודאי זיין אז ער האלט אז ביינאכט איז א צייט פון תפילין טאקע ווייל ער האט נישט די לימוד פון מימים ימימה ווייל ער האלט מימים ימימה גייט ארויף אויפן קרבן פסח אבער פון דעסטוועגן האלט ער אז שבת לייגט מען נישט קיין תפילין ווייל ער האט די צווייטע מיעוט די מיעוט פון רבי עקיבא דהא שמעינן ליה לרבי עקיבא דאמר לילה זמן תפילין שבת לאו זמן תפילין הוא אזוי ווי מען האט געזען רבי עקיבא האלט אויך אזוי אז אפילו ביינאכט מעג מען טאקע לייגן תפילין ווייל ס'איז נישט דא די מיעוט פון מימים ימימה ווייל דאס גייט ארויף קרבן פסח פון דעסט וועגן פון והיה לך לאות על ידך דרש'ט מען אז יצאו אלו שהן גופן אות אז שבת און יום טוב דארף מען נישט לייגן קיין תפילין, איז ווייטער וואס א ראיה אז רבי נתן האלט אז שבת זמן תפילין, דארף מען טרעפן א צווייטע תנא, נאר וואס דען זאגט די גמרא אלא האי תנא היא דתניא, נאר דאס איז אוודאי די תנא וואס מען האט געלערנט אין א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט, מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין, ולא מיחו בה חכמים, מיכל בת כושי רש"י זאגט כושי דאס איז שאול המלך, וואס שאול ווערט גערופן כוש בן ימיני, די גמרא זאגט פארוואס הייסט ער כוש, ווייל אזוי ווי א כושי א שווארצע איז אנדערש פון אנדערע מענטשן, איז שאול המלך אויך געווען אנדערש פון אנדערע מענטשן אז ער איז געווען א צדיק גמור, על כל פנים, די מיכל בת כושי פלעג לייגן תפילין, און חכמים האבן נישט מוחה געווען, זיי האבן איר געלאזט לייגן תפילין, און די זעלבע זאך ואשתו של יונה, די פרוי פון יונה הנביא, היתה עולה לרגל, פלעג עולה רגל זיין, עולה רגל זיין איז א מצוה נאר פאר מענער, נאר פאר זכרים, ולא מיחו בה חכמים, און חכמים האבן אויך נישט מוחה געווען, און ממילא זעט מען פון די ברייתא, מדלא מיחו בה חכמים, אז חכמים האבן נישט מוחה געווען, איז א ראיה אלמא קסברי, מצות עשה שלא הזמן גרמא היא, אז זיי האבן נישט מוחה געווען אויף דעם וואס מיכל בת כושי האט געלייגט תפילין, איז פשט אז ס'איז נישט געווען קיין איסור בל תוסיף, איי פארוואס איז נישט קיין איסור בל תוסיף? א פרוי בעצם איז פטור פון צו לייגן תפילין, ווייל א פרוי איז פטור פון יעדע מצות עשה שהזמן גרמא, און טאמער שבת איז לאו זמן תפילין, איז תפילין א מצות עשה שהזמן גרמא, ווייל מ'לייגט עס נאר זעקס מאל א וואך, איז א פרוי פטור, און א פרוי וואס לייגט איז עובר אויף בל תוסיף, און פון דעם וואס מען זעט אז זי האט נישט עובר געווען אויף בל תוסיף, איז א ראיה אז שבת איז זמן תפילין, איז עס נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא, און פאר דעם האט מען נישט מוחה געווען, און מילא האבן מיר א תנא וואס האלט טאקע שבת זמן תפילין. פרעגט אבער די גמרא, ודילמא סבר לה כרבי יוסי דאמר נשים סומכות רשות, קען זיין אז די תנא פון די ברייתא האלט אוודאי אז שבת איז לאו זמן תפילין, איי טאמער שבת איז לאו זמן תפילין איז דאך תפילין א מצות עשה שהזמן גרמא וואס פרויען זענען נישט מחויב, און פארוואס איז א פרוי וואס לייגט תפילין נישט עובר אויף בל תוסיף פארוואס האבן די חכמים נישט מוחה געווען? ווייל מען קען זאגן ער האלט ווי רבי יוסי וואס רבי יוסי זאגט אז אפילו סשטייט אין פסוק מיר זעען שטייט אין פסוק דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם און סשטייט דארט וסמך ידו אז די מצוה פון סמיכה איז נאר געזאגט געווארן דארט פאר בני ישראל, פאר א זכר, נישט פאר א נקבה, פון דעסט וועגן האלט ר' יוסי אז אפילו א פרוי איז טאקע פטור פון דעם, איז זי נישט מחיוב מיט די מצוה, פון דעסט וועגן, טאמער זי מאכט עס, מעג זי עס מאכן, ס'איז א רשות זי מעג עס טון, און במילא, אויב אזוי, קען זיין פרויען זענען פטור פון תפילין ווייל ס'איז טאקע א מצות עשה שהזמן גרמא ווייל שבת איז לאו זמן תפילין, נאר א פרוי וואס לייגט דארף מען נישט מוחה זיין ווייל זי האט רשות טאמער זי וויל לייגן קען זי לייגן, און במילא, האמיר שוין ווייטער נישט קיין תנא. וואס האלט אז שבת זמן תפילין, און די גמרא ברענגט נאך א ראיה אז די תנא פון די ברייתא וואס האט אונז יעצט געזאגט אז מיכל בת כושי האט געלייגט תפילין חכמים האבן נישט מוחה געווען, מוז זיין אז די ברייתא גייט כשיטת ר' יוסי, וואס טייטש אז אוודאי בעצם פרויען זענען פטור, ווייל ס'איז יא א מצות עשה שהזמן גרמא ווייל שבת לאו זמן תפילין, נאר מ'האט נישט מוחה געווען ווייל מ'האלט כשיטת ר' יוסי אז נשים סומכות רשות אפילו מ'איז פטור קענען זיי עס טון, והא ראיה ווייל דאי לא תימא הכי טאמער דו וועסט נישט אזוי זאגן אויב אזוי אשתו של יונה היתה עולה לרגל ולא מיחו בה, די פרוי פון יונה פלעג עולה רגל זיין און אויף איר האט מען דאך אויך נישט מוחה געווען, מי איכא למאן דאמר רגל לאו מצות עשה שהזמן גרמא הוא, איז דען בכלל דא א מאן דאמר וואס האלט אז עולה רגל זיין איז נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא הוא, יעדער איז מודה אז עולה רגל זיין איז א מצות עשה שהזמן גרמא הוא, ביי תפילין קען מען זיך נאך קריגן, אבער עולה רגל זיין איז זיכער זמן גרמא, און פון דעסט וועגן זעהט מען מ'האט נישט מוחה געווען פארוואס? זי איז דאך פטור פון דאס טוהן און פארוואס איז זי נישט עובר אויף בל תוסיף, אלא נאר. קסבר רשות, מוז זיין טאקע אז די תנא פון די ברייתא האלט כשיטת רבי יוסי, אז אפילו א פרוי איז פטור זי מעג עס טון, הכא נמי רשות, דאס איז אויך די טעם וואס מען האט נישט מוחה געווען אין מיכל בת כושי, אבער אוודאי האלט די תנא אז שבת לאו זמן תפילין הוא, און ס'איז יא מצות עשה שהזמן גרמא. אלא נאר און ממילא זוכט די גמרא ווייטער ווער איז די תנא וואס האלט שבת זמן תפילין הוא, האי תנא הוא דתניא דאס איז די תנא פון די ברייתא, מען האט געלערנט אין א ברייתא, המוצא תפילין, די זעלבע ציור פון אונזער משנה, איינער וואס טרעפט תפילין שבת אויפן פעלד אין א פלאץ וואו ס'ווערט נתבזה, מכניסן זוג זוג, ברענגט אריין אין א חצר, ס'טייטש ער מעג אריינטראגן און פון אינדרויסן פון שטאט מעג ער אריינטראגן די תפילין איין פאר אויף אמאל מיט דעם וואס ער טוט עס אן, אחד האיש, ואחד האשה, סיי א מאן סיי א פרוי, אחד חדשות ואחד ישנות, סיי נייע תפילין אלטע תפילין, וואס מען האט מסביר געווען די משנה און מען וועט באלד זען די גמרא וועט דן זיין וואס איז דאס חדשות וואס איז דאס ישנות, אבער על כל פנים דברי ר' מאיר אזוי זאגט ר' מאיר, רב יהודה אוסר בחדשות, רב יהודה זאגט חדשות, נייע תפילין טאר מען נישט, און מתיר בישנות אלטע מעג מען יא, אבער על כל פנים עד כאן לא פליגי די גאנצע מחלוקת פון ר' מאיר רב יהודה איז סך הכל אלא בחדשות וישנות, אבל באישה לא פליגי, אבער א פרוי איז יעדער מודה אז א פרוי מעג אריינטראגן תפילין, שמע מינה איז געדרונגען פון דעם אז מצות עשה שלא הזמן גרמא הוא אז ס'איז א מצות עשה וואס איז נישט זמן גרמא וכל מצות עשה שאין הזמן גרמא נשים חייבות אז ס'איז נישט זמן גרמא פאר דעם זענען פרויען מחיוב און פאר דעם ווען א פרוי טראגט עס שבת איז זי נישט עובר אויף בל תוסיף און פארוואס טאקע פארוואס איז עס נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא מוז מען זאגן ווייל שבת זמן תפילין הוא איי זאגט די גמרא ווייטער וואס איז די ראיה ודילמא סבר לה כרבי יוסי דאמר נשים סומכות רשות, קען זיין דאס וואס ר' מאיר ר' יהודה לאזן די פרוי טראגן תפילין איז נישט ווייל זיי האלטן שבת זמן תפילין, נאר אוודאי לאו זמן תפילין, אוודאי איז א מצות עשה שהזמן גרמא, און פון דעסט וועגן א פרוי וואס וויל מקיים זיין א מצות עשה שהזמן גרמא מעג מקיים זיין זי איז נישט עובר אויף בל תוסיף, זאגט די גמרא ניין דא קען מען דאס נישט הענפערן ווייל מען גייט ברענגען א ראיה אז סיי ר' מאיר און סיי ר' יהודה האלטן קלאהר נישט ווי ר' יוסי, זיי האלטן נישט סתם אזוי אז א פרוי מעג טוהן א מצוות עשה שהזמן גרמא, זיי האלטן אז אוודאי איז דאס יא בל תוסיף. ווי זעהט מען דאס? לא סלקא דעתך זאגט די גמרא דלא ר' מאיר סבר לה כר' יוסי, ולא ר' יהודה סבר לה כר' יוסי, ביידע האלטן נישט ווי ר' יוסי. די ראיה איז, לא ר' מאיר סבר לה כר' יוסי דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, אין מעכבין את התינוקות מלתקוע, אז מען טוט נישט מעכב זיין א קינד פון צו בלאזן שופר, א קינד מעג ראש השנה בלאזן שופר, אבער הא נשים מעכבין, פרויען לאזט מען נישט בלאזן שופר, יעצט שופר שטייט חכמה ואינה מלאכה, קיין מלאכה איז דאס נישט צו בלאזן שופר יום טוב, פון דעסט וועגן איז מען מעכב פרויען פון צו בלאזן שופר יום טוב, פארוואס מוז מען זאגן, ווייל ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא, און א פרוי טאר נישט טון א מצות עשה שהזמן גרמא אלס בל תוסיף, און במילא זעהט מען דא אז די משנה קריגט זיך אויף ר' יוסי אז א פרוי האט נישט קיין רשות צו טון אזעלכע סארט מצוות, און וסתם מתניתין ר' מאיר א סתם משנה איז דאך ר' מאיר, מילא זעהט מען ר' מאיר בעצם קריגט זיך אויף ר' יוסי, און פון דעסוועגן זעהט מען ר' מאיר לאזט א פרוי לייגן תפילין אריינצוברענגן תפילין אין שטאט אריין, מוז זיין טאקע אז ר' מאיר האלט די סיבה איז ווייל ס'איז א מצוות עשה שלא הזמן גרמא ווייל שבת זמן תפילין הוא. און די זעלבע זאך ברענגט די גמרא א ראיה אז רבי יהודה האלט נישט ווי רבי יוסי, ולא רבי יהודה סבר לה כרבי יוסי דתניא האט מען געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק וואס מען האט פריערט געזען, דבר אל בני ישראל, און די פסוק איז דארט ממשיך און שטייט אין פסוק וסמך ידו על ראש העולה, דרש'ט מען בני ישראל סומכין, ואין בנות ישראל סומכין, אז נאר בני ישראל זיי זענען סומך, פרויען טארן נישט מאכן קיין סמיכה אפילו אז זיי ווילן, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, נשים סומכות רשות, רבי יוסי און רבי שמעון האלטן כשיטתיהם אז מען מעג טאמער מען וויל, אבער תנא קמא זאגט מען טאר נישט. יעצט ווער דאס די תנא קמא פון די ברייתא? איז סתם ספרא מני, די ברייתא איז א ספרא, ווער איז סתם א ספרא? א סתם משנה ווייסט מען איז ר' מאיר, א סתם ספרא איז ר' יהודה, מילא ר' יהודה האלט אויך נישט ווי ר' יוסי, מילא מוז מען זאגן דאס ר' יהודה זאגט אז א פרוי מעג לייגן תפילין שבת דאס מציל צו זיין איז ווייל ער האלט אז תפילין איז נישט קיין מצוות עשה שהזמן גרמא ווייל ער האלט אז שבת זמן תפילין און במילא האט מען שוין די צוויי תנאים סיי ר' מאיר סיי ר' יהודה אז זיי האלטן אז שבת זמן תפילין, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט המוצא תכלת בשוק איינער וואס טרעפט וואל געפארבט מיט תכלת אינעם שוק אינעם מארק איז אזוי לשונות פסולות טאמער ס'איז סתם שטיקער וואל וואס קוקט אויס ווי צינגען שטיקער וואל איז עס פסול מען טאר עס נישט נוצן אויף ציצית ווייל ציצית דארף געפארבט ווערן לשמה און במילא דאס קען זיין די וואל האט סתם איינער געפארבט תכלת נישט לשמה נישט לשם ציצית טאר מען עס טאקע נישט נוצן אויף ציצית אבער טאמער ער האט געטראפן חוטין שטריק, וואס טייטש ער האט געטראפן געפארבטע שטריק, דעמאלטס כשרע מעג מען עס נוצן אויף ציצית, ווייל דאס איז זיכער געפארבט געווארן פאר ציצית אז נישט פארוואס איז עס שטריק, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט פארוואס מאי שנא לשונות דאמר אדעתא דגלימא צבעינהו, פארוואס סתם וואל זאגסטו אז מען טאר נישט נוצן אויף ציצית, ווייל מען זאגט אז אוודאי דער מענטש האט עס געפארבט, האט עס נישט געפארבט אויף ציצית, קען זיין ער האט עס געפארבט צו מאכן א קלייד, חוטין נמי, נימא אדעתא דגלימא טוינהו, קען זיין דער מענטש האט אויך געמאכט די שטריק כדי צו מאכן א קלייד פון דעם, ענטפערט די גמרא בשזורין, ס'רעדט זיך ביי א ציור אז ער האט געטראפן די שטריק אז ס'איז איינגעקניפט און איינגעדרייט איינס מיטן צווייטן, און במילא דאס איז שוין נישט קיין דרך צו מאכן מיט קיין בגדים, נאר פאר ציצית, איז ביי אזא אופן מעג מען עס נוצן אויף ציצית. פרעגט אבער די גמרא שזורים נמי, אדעתא דשיפתא דגלימא עייפינהו, וואס טייטש אפילו שטריק וואס איז געוועבט און איינגעקניפט איינס מיטן צווייטן, קען מען דאך אויך זאגן אז א מענטש האט עס געמאכט פאר זיין בגד, פאר די שפיץ פונעם בגד, נישט פאר קיין ציצית, מילא וואס איז א ראיה דער מענטש האט עס געטון פאר ציצית, זאגט די גמרא, במופסקין, ס'רעדט זיך אז חוץ פון דעם וואס דער שטריק איז צאמגעוועבט און געקניפט, איז עס אויך געשניטן, וואס דאס איז ממש א זאך וואס מען טוט נאר מיט ציצית, ווייל דכולי האי ודאי לא טרחי אינשי, ס'איז זיכער אז א מענטש וועט זיך נישט מטריח זיין צו שניידן שטריק און שפעטער עס קניפן און צאמדרייען, א מענטש טוט אזא זאך נאר פאר ציצית נישט פאר סתם א בגד, איז א ראיה דאס איז פאר ציצית. אמר רבא, פרעגט אבער רבא, וכי אדם טורח לעשות קמיע כמין תפילין, א מענטש איז זיך עפעס מטריח צו מאכן א קמיע זאל אויסקוקן ווי תפילין, דתנן, אזוי מ'האט געלערנט אין אונזער משנה, במה דברים אמורים בישנות, אבל בחדשות פטור, וואס טייטש אזוי מ'העט יעצט איבער'חזר'ן דאס מ'האט געזען אין די משנה, אין די משנה איז געשטאנען, אז די היתר וואס חכמים האבן מתיר געווען אריינצוברענגען תפילין, דאס איז נאר ביי אלטע תפילין ביי ישנות, נישט ביי חדשות, און אונז האמיר אויסגעשמועסט אין די משנה פארוואס נייע תפילין נישט, ווייל נייע תפילין איז דא א חשש אז אפשר איז נישט קיין תפילין, אפשר איז עס גאר א קמיע, וואס אמאליגע צייטן פלעגן מענטשן מאכן תפילין אין א צורה פון א קמיע, און במילא די היתר צו טראגן תפילין, צו ראטעווען תפילין וואס ליגט אינדרויסן שבת איז נאר א היתר ביי תפילין נישט ביי א קמיע, פארדעם נייע טאר מען נישט אריינברענגען. יעצט וואס איז בעצם א חילוק צווישן אלטע און נייע? האבן מיר אויסגעשמועסט אין די משנה אז ס'רעדט זיך ער האט געטראפן די תפילין ווען ס'האט נישט קיין קניפ אויף דעם, און במילא, טאמער מען זעהט אויף די רצועות פון די תפילין א צורה פון א קניפ, איז פשט אז דאס איז אוודאי תפילין, ווייל די קמיות פלעגט מען נישט צאמקניפן, און במילא דאס איז פשט אלטע, מען זעהט דא א קניפ, ביי נייע וואס מען זעהט נישט קיין קניפ, איז דא א חשש ס'איז א קמיע פאר דעם טאר מען עס נישט אריינברענגען, אבער על כל פנים זאגט רבא, זעהסט דאך דא אז א מענטש איז זיך מטריח צו מאכן א קמיע אין א צורה פון תפילין, און פארוואס קענסטו נישט זאגן די זעלבע זאך א מענטש איז זיך מטריח צו מאכן שטריק א צורה פון ציצית אפילו ער גייט עס נישט נוצן אויף ציצית און ער האט עס נישט געמאכט לשמה. אמר רב זירא לאהבה בריה, האט רב זירא געענטפערט, ער האט געזאגט פאר זיין זון אהבה, פוק תני להו, גיי ענטפער זיי פאר די וואס האבן געפרעגט א קשיא אז מען זעט אז ביי תפילין איז זיך א מענטש יא מטריח, גיי לערן פאר פאר זיי א ברייתא וואס שטייט קלאר אין די ברייתא המוצא תכלת בשוק, לשונות פסולין, חוטין מופסקין כשרין, לפי שאין אדם טורח, שטייט קלאר אין א ברייתא אז א מענטש איז זיך נישט מטריח, און פרעג מיר נישט קיין קשיות אז דו זעסט דאך אין די משנה אז מען איז חושש א קמיע מען איז זיך יא מטריח, שטייט קלאר אין די ברייתא אז נישט, אמר רבא זאגט רבא וואסער מין קשיא איז דאס וואסער מין תירוץ איז דאס, ומשום דתנא לה אהבה בריה דרב זירא, כיפי תלא לה, ווייל ר' זירא האט געזאגט פאר זיין זון אהבה די ברייסע, האט ער עפעס אנגעהאנגען אין דעם א נאזבאנד, וואס טייטש, ס'איז אזא מין שיינע ברייסע, מ'קען דאס נישט אפפרעגן, והתנן, ביי אונזער משנה שטייט קלאר, במה דברים אמורים בישנות אבל בחדשות פטור, ביי אונזער משנה שטייט קלאר א דין אז מ'איז יא חושש אז א מענטש איז זיך מטריח פאר א קמיע, און וואס ברענגסטו מיר א ראיה פון א ברייסע אז ס'איז נישט אזוי? א משנה און א ברייסע איז דאך אוודאי א משנה בעסער, און וואס איז די תירוץ? אלא אמר רבא, נאר וואס דען, זאגט רבא טרח ולא טרח תנאי היא, מוז מען טאקע זאגן ס'איז א מחלוקת תנאים צו א מענטש איז זיך מטריח, צו מאכן אזא סארט זאך, א קמיע אין א צורה פון תפילין, אדער שטריק אין א צורה פון ציצית, און דאס איז בעצם די מחלוקת דא. דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט המוצא תפילין, איינער וואס טרעפט תפילין אינדרויסן פון שטאט אין א פעלד, מכניסן זוג זוג אחד האיש, ואחד האישה, אחד חדשות ואחד ישנות דברי ר' מאיר, אז ר' מאיר זאגט סיי אלטע סיי נייע, אלע מעג מען ברענגען זעען מיר אז ר' מאיר איז נישט חושש אז א מענטש האט גענומען א קמיע און געמאכט א צורה פון תפילין, און רבי יהודה אוסר בחדשות ומתיר בישנות, רבי יהודה לאזט נישט אריינברענגען נייע, זעהן מיר אז רבי יהודה איז יא חושש אז א מענטש האט געמאכט א קמיע אין א צורה פון תפילין, אלמא זעהן מיר מר סבר טרח איניש, ומר סבר לא טרח איניש, אז רבי יהודה האלט אז א מענטש איז זיך מטריח צו מאכן א קמיע אין א צורה פון תפילין, און במילא פאר דעם טאר מען נישט אריינברענגען נייע תפילין, און פאר דעם לויט אים אויכעט, טאמער א מענטש וועט טרעפן שטריק וואס איז צוזאמגעבינדן און צוזאמגעוועבט, דארף מען נאך אלץ חושש זיין אז אפשר האט ער עס געמאכט פאר זיין בגד נישט פאר ציצית, ומר סבר לא טרח איניש דאס איז ר' מאיר, ר' מאיר האלט א מענטש איז זיך נישט מטריח צו טון אזעלכע סארט זאכן, און ממילא תפילין סיי אלטע סיי נייע מעג מען אריינברענגען, און די זעלבע זאך שטריק, טאמער ס'איז געשניטן און צאמגעקניפט מעג מען עס נוצן אויף ציצית, ווייל אוודאי האט מען עס געפארבט מיט תכלת לשמה. זאגט יעצט אבער די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, מען מוז נישט זאגן אז דאס איז בעצם די מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' יהודה צו טרח איניש צו לא טרח איניש, גייט די גמרא יעצט זאגן אז בעצם דער גאנצער יסוד איז געבויט אויף די וועג ווי דו האסט פארשטאנען חדשות מיט ישנות, און אזוי ווי מען האט מסביר געווען אז ס'רעדט זיך ביי א צורה וואס מען האט געטראפן אויפגעבינדענע תפילין אזוי ווי מ'האבן אונז מסביר געווען, און מען זעט א צורה פון א קניפ אויף דעם דאס טייטש ישנות, חדשות איז טייטש אז מען זעט נישט די צורה פונעם קניפּער ממילא איז דא א חשש ס'איז א קמיע. יעצט גייט די גמרא זאגן אז ס'קען אוודאי זיין אז קיין איינער איז נישט חושש אז א מענטש מאכט א קמיע אין א צורה פון תפילין, ממילא יעדער איינער האלט לא טרח איניש. נאר וואס דען? וואס איז דא די מחלוקת? זאגט די גמרא, והשתא דתנא אבוה דשמואל בר ר' יצחק אלו הן ישנות כל שיש בהן רצועות ומקושרות, חדשות יש בהן רצועות ולא מקושרות, אז ישנות מיינט אז א מענטש טרעפט, תפילין מיט א קניפ, און חדשות מיינט אז א מענטש טרעפט תפילין אן קיין קניפ, און ממילא אזוי טאמער א מענטש טרעפט תפילין מיט א קניפ מעג ער עס אריינטראגן שבת סיי לויט ר' מאיר סיי לויט רבי יודא, טאמער ער טרעפט חדשות תפילין אן קיין קניפ איז קיינער האלט נישט מצד א חשש אפשר ס'א קמיע, נאר וואס דא דארף מען עס צוקניפן כדי צו קענען אנטון. איז רבי יודא האלט מען טאר נישט צוקניפן תפילין שבת ווייל מען איז עובר אויף די מלאכה פון קשר, און רבי מאיר האלט אז מען וועט מעגן מאכן א קשר וואס איז נישט קיין קיימא וואס דעמאלטס דאס איז נישט קיין מלאכה פון קשר און פארדעם זאגט רבי מאיר מען מעג עס אריינברענגען, אבער על כל פנים דכולי עלמא לא טרח איניש, יעדער איז מודה אז א קמיע וועט מען נישט מאכן א צורה פון תפילין, די מחלוקת איז רק בלויז צו א מענטש מעג מאכן אזא סארט קניפ א קשר שאינו של קיימא מיט תפילין וואס ער טרעפט, איי פרעגט די גמרא וליענבינהו מיענב, זאל, לפחות לויט רבי יודא וואס גייט אים אן אז א מענטש וועט מאכן אן עניבה, עניבה דאס איז א קניפ וואס בינדט זיך אויף זייער גרינג, אזוי ווי מען מאכט אויף שיך א באו, איז פארוואס דאס לאזט נישט רבי יודא, אמר רב חיסדא זאת אומרת, עניבה פסולה בתפילין, מוז מען זאגן אז רבי יודא האלט אז א עניבה אויף תפילין איז פסול, און ממילא אז ס'איז פסול, און מען קען עס נישט אזוי אנטון ווייל ס'קוקט נישט אויס ווי מען טוט אן תפילין, פארדעם לאזט ער דאס נישט מאכן ווייל טוט סייווי גארנישט אויף, אביי אמר, אביי זאגט רבי יודא לטעמיה דאמר עניבה קשירה מעלייתא היא, אז רבי יודא האלט אז א עניבה אזא סארט קניפ איז סתם אזוי אויך א פראבלעם אלץ שבת, נישט ווייל מ'טאר עס נישט טון מיט תפילין, נאר ס'איז א שבת'דיגער פראבלעם, ווייל דאס איז יא אזא סארט קשר וואס מ'טאר נישט טון שבת, דאס א מענטש וואס טוט עס שבת איז עובר אויף מלאכה פון קשר, און דאס איז על כל פנים די טעם וואס רבי יודא לאזט נישט. פרעגט אבער די גמרא אויף אביי'ס תירוץ אז ס'איז א שבת'דיגער פראבלעם, טעמא דעניבה קשירה מעלייתא היא, ס'טייטש די גאנצע פראבלעם איז ווייל ס'איז א שבת'דיגע פראבלעם פון קשר, הא לאו הכי עניב להו, אן דעם וואלט רבי יודא עפעס יא געלאזט? קען דען זיין אז רבי יודא האלט אז אזא סארט עניבה איז כשר ביי תפילין? והאמר רב יודא בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב, קשר של תפילין הלכה למשה מסיני ואמר ר' נחמן ונוייהן לבר, אז א קשר פון תפילין איז הלכה למשה מסיני פונקט ווי ס'דארף אויסקוקן, און די שיינע חלק, די ד', די צורה פון די ד' דארף זיין אויפן דרויסן, אבער על כל פנים זעהט מען אז לויט רבי יודא איז א עניבה סתם אזוי, נישט קיין הלכה למשה מסיני'דיגע קניפ, מען טאר נישט מאכן אזא סארט קניפ, און דאס איז די טעם לכאורה וואס רבי יודא זאגט אז מען טאר נישט אריינטראגן די תפילין נישט אלס די שבת'דיגע פראבלעם פון קשר, זאגט די גמרא ניין, דעניב להו כעין קשירה דידהו, ס'טייטש טאמער מען מאכט אזא סארט עניבה אויף אן אופן וואס קוקט יא אויס ווי א ד', דעמאלטס עט עס נישט זיין קיין פראבלעם, און ממילא די פראבלעם וואלט ווען נישט געווען, די פראבלעם לויט רבי יודא איז אבער יא, אז עניבה קשירה מעלייתא היא, אז ס'הייסט א קניפ איז מ'איז עובר אויף די מלאכה פון קשר, און דאס איז די טעם וואס רבי יודא לאזט נישט אריינברענגען חדשות תפילין וואס איז אויפגעקניפט, אבער אוודאי קען זיין אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט אז יעדער האלט לא טרח איניש, נישט דא קיין חשש דא אז די תפילין דא איז גאר א קמיע.